אייגנטליך האב איך אים שוין פארגעשטעלט, איך האב געשריבן וועגן אים א קאלום, דעמאלט איז געווען גרינגער ווייל ער איז מיר נישט געזעסן ביי דער זייט און איך האב געקענט זאגן וועגן אים וואס איך האב געוואלט. איבערדעקלאמירן נאכאמאל, דאס וואס איך האב געשריבן איז עפעס גייט עס נישט ביי מיר. איך קען אייך נאר פארזיכערן, איך קען פארזיכערן נאר די וואס האבן דעם קאלום געלייענט, אז אלץ וואס איך האב דארטן געזאגט איז געווען געמיינט, און ס'איז געווען דער אמת. ע. מינקאוו. איז נישט נאר איינער פון די באדייטנדיגסטע פאעטן ביי אידן, נאר איז אויך א מלומד, א מענטש מיט הויכע בילדונג, א סך וויסן, און ער האט וואס צו זאגן זיין עולם, יעדן מאל ווען ער טרעט פאר אים אויף, און אויך יעדן מאל ווען ער שרייבט פאר אים.

וואס היינט וועט זיין דער אריינפיר צו אים, וועט זיין אויף דער טעמע די אנהייבן פון דער אידישער ליטעראטור אין אמעריקע. היינט וועט ער באהאנדלען, וועט די טעמע זיין אידיש און די ערשטע ליטערארישע שפורן אין די פאראייניגטע שטאטן. איך פארשטיי לויט א אונטערקעפל וואס דא איז פאראן אז עס גייט נאך צו די צייט ווען די האלענדער האבן נאך געהערשט אין אין יענער קאלאניע וואו ניו יארק געפינט זיך, איך בין נישט נישט נישט גענוי באקאנט מיט דער מיט דער געשיכטע. די צווייטע לעקציע וועלכע וועט זיין אונטן אין איינער פון די קלענערע זאלן וועט זיין די טעמע יעקב צבי סאבעל

צו זיין הויפט מאטיוון ביי די פיאנערן פון דער יידישער ליטעראטור אין אמעריקע. דא גייען אריין שרייבער ווי ז. ליבין, לעאן קאברין, זייער רעאליזם, ליעסין, און דער סינטעז צווישן סאציאלן און נאציאנאלן מאטיוו, יעקב גארדין, דער קינסטלער פון עטישן בליק אויפן לעבן, פינסקי אין אמעריקע, ערשטע סימנים פון יחידישע מאטיוון, דוד עדלשטאט, באוושאווער, יוסף יפה, מ. ראם און אנדערע.

די וואס וועלן געפינען פאר אוממעגליך בייצווואוינען דעם גאנצן קורס, קענען באזוכן איינציקע לעקציעס אויך. אן ווייטערדיקע הקדמות און פראזעאלאגיעס, זאג איך נאכאמאל אז ס'איז מיין גרויסע פארגעניגן פארצושטעלן מיין גוטן חבר און פריינד,

איך בין אלעמאל אומרואיג ווען איך דארף האלטן אט אט די אריינפיר לעקציע וועגן, ניט וועגן די שפּורן, די ערשטע סימנים פון אידיש אין אמעריקע, נאר וועגן די ערשטע ליטערארישע אנהייבן. זיי זײַנען נישט קיין פֿויגלדיקע אָנהייבן אין גאַנצן. קיין קינסטלערישע ווערטן זײַנען דאָרטן ניטאָ. זיי האָבן אָבער זייער גרויסע שײַכותן מיטן קולטור-קלימאַט פֿון דער ייִדישער אַמעריקע אין אַ געוויסער תּקופֿה. איך וועל דעם געדאנק פאנאנדערוויקלען שפעטער, ווייל מיר קענען דורך ליטערארישע סימנים דערקענען אינטים געוויסע סאציאלע געשעענישן, געוויסע געזעלשאפטליכע פארבינדונגען, און אויכעט דעם קולטורעלן מצב פון א געוויסער תקופה. היינט אין דער אריינפיר לעקציע וועל איך זיך אפשטעלן אויף צוויי מאמענטן, אויף דער אידישע שפראך אין אמעריקע, און אויף די אנהייבן פון דער אידישע ליטעראטור. די השערה, און אפשר איז דעס מער ווי א השערה, איז אז די ערשטע דרײַ און צוואַנציק אידן וואס זיינען געקומען קיין ניי אמסטערדאם פון בראזיל, אנטלאפן פון דארטן, זיינען געווען ספרדישע אידן. דאס האט נאך קיינער נישט באוויזן צו ס'איז אזוי. עס זענען דא פארשידענע השערות, טעאריעס, קעגן טעאריעס, אבער עס איז דא זייער א אינטערעסאנטער פרט, ניין חדשים נאכדעם איז שוין דא א סימן אז זענען געוועזן אין ניי אמסטערדאם, אונטער די האלענדער פארשטייט זיך, זענען געוועזן פארטוגעזישע אידן, אזוי האט מען זיי גערופן. דאס האט געמיינט שפאניש-פארטוגעזישע אידן, ספרדישע און אשכנזישע אידן. איינער א היסטאריקער, מאקס קאהלער, דער זון פון דעם בארימטן אידישן געלערנטן קאופמאן קאהלער, האט זיך אפגעשטעלט אויף דעם, ער האט געשריבן אסאך ארבעטן וועגן די אנהייבן פון אידישן לעבן אין ניו יארק, און ער האט זיך אפגעשטעלט אויף א פוס-נאטיץ, און די דאזיגע פוס-נאטיץ האט אים געפירט צו דעם אויספיר אז זענען געוועזן אשכנזישע אידן שוין נײַן חדשים נאכדעם ווי זענען געקומען די ערשטע דרײַ און צוואַנציק ספרדישע אידן. געוועזן א היסטאריקער. און עס קען זיין אז ער איז דער ערשטער היסטאריקער וואס האט געשריבן וועגן אידן אין אמעריקע, דאס איז טשארלס דעילי, אליין איז ער געווען א ריכטער, און ער האט אנגעשריבן א בוך וועגן די אידן אין אמעריקע, און ער ברענגט א ציטאטע פון דער קארעספאנדענץ וואס איז אנגעגאנגען צעווישן פיטער סטייס, פיטער סטייווענסאנען, און דער געזעלשאפט וואס איז געוועזן די געזעלשאפט וואס איז געוועזן א באלאבאסטע איבער דער קאלאניע. סטייווענסאן האט די אידן נישט געוואלט אריינלאזן, און די אידן האבן אוועקגעשיקט א בריוו, סטייווענסאן האט אוועקגעשיקט א בריוו, און שפעטער האט ער געקראגן צוריק א תשובה אז ער דארף זיי אריינלאזן און לאזן זיי דארטן וואוינען, אבער.

קאלער איז געגאנגען אויסצוגעפינען וועגן דער דאזיגער נאטיץ, דאס האט אים געפירט צו די ענגלישע איבערזעצונגען פון די האלענדישע רעקארדן, אלע האלענדישע רעקארדן ווען די ענגלענדער האבן איבערגענומען ניי אמסטערדאם דאס אנגערופן ניו יארק, האבן זיי איבערגעזעצט אין ענגליש אלע פריערדיגע רעקארדן, אלע. אלע באריכטן, קארעספאנדענצן, אז ע אז ס'איז אלצדינג דא אין ענגליש אין אלבאני. און ס'האט זיך געשטעלט די פראגע ביי קאלערן, צי דער איבערזעצער, וואנדערקעמפ, צי דאס האט ער אליין געמאכט אזא נאטיץ, צי אזא נאטיץ איז געוועזן פון פריער. און ער איז געקומען צום אויספיר אז דאס איז געוועזן פון פריער, אז דאס שטאמט פון דעם זיבעצנטן יארהונדערט. אויף אזא אופן ווייסן מיר אז זענען געוועזן אשכנזישע אידן אין ניי-אמסטערדאם. וועט איר פרעגן וואס איז די שמחה? קיין שמחה ווייס איך נישט צו דאס איז א גרויסע שמחה אבער עס איז זייער אינטערעסאנט דערפאר ווייל אשכנזישע אידן צו זיי זענען געוועזן דייטשישע אידן צו פוילישע אידן האבן גערעדט אידיש. דייטשישע אידן האבן גערעדט אידיש טיף ביז נאך דער צווייטער העלפט פון ניינצטן יארהונדערט. איך מיין נישט אז זיי האבן געמושל'ט, דאס הייסט אריינגעווארפן אידישליכע ווערטער אין זייער דייטש, נאר זיי האבן בפירוש גערעדט אידיש. דער פראצעס פארשטייט זיך איז געוועזן נישט קיין אבסאלוטער, אסאך זענען אוועק פון אידיש, זיך אפגעריסן אבער אסאך האבן נאך גערעדט אידיש. אונטער די האלענדער, אויב עס זענען געוועזן אשכנזישע אידן הייסט עס אז דארטן האט מען שוין גערעדט אידיש. דאס איז א יחוס פאר א שפראך. אבער אין יאר זיבעצן הונדערט ווייסן מיר וועגן איינעם א אידן ר' אברהם אייברעמס, ס'דא א יש אומרים אז ער איז דער ערשטער ליטוואק וואס ער איז געקומען אהער אויף דעם קאנטינענט, ער איז געקומען פון בריסק דליטא, ער איז געוועזן א איד א תלמיד חכם געקענט גוט לערנען, א סוחר, און לשם מצוה איז ער געוועזן נאכדעם א רעבע פאר די קינדער, א מוהל, מסדר קדושין, האט אלץ דינג געטון וואס מען דארף. אייברעמס. ווייסט מען אז ווען אין ראוד איילאנד זענען אנגעקומען דער ברודער און די צוויי פלימעניקעס פון דעם בארימטן אהרן לאפעז, דעם בארימטן פריערדיגן מאראן און שפעטער דעם באראן, א אידישער מאגנאט וואס האט כמעט קאנטראלירט דעם גאנצן פארט פון ראוד איילאנד, און די גרויסע געשעפטן איבער די ימ'ען, איז זיין ברודער געווען א מאראן, און די קינדער זיינען שוין געבארן געווארן קריסטן דערוואקסענע, און עיברעמס האט געדארפט קומען, זיי האבן געוואלט צוריק ווערן אידן, שרייבט ער אז איך בין פארנומען מיט געשעפטן און אזוי ווייטער, און איך ווייס נישט ווען מיר וועט זיך איינגעבן צו קומען צו דיר, ווייל דו ווייסט דאך, און אין יענע צייטן האט מן מסתמא פון ניו יארק, קיין ניופארט ראוד איילאנד גענומען צוויי וואכן מיט דער אקס. דער עיברעמס איז געוועזן א רבי, די קינדער האבן אים גערופן רעבע אדער רבי, און איינער א אידישער היסטאריקער פאר וועלכן איך האב זייער אסאך דרך ארץ, פראפעסאר דזשעיקאב רעדער מארקוס. פון די יוניאן היברו קאלעדזש אין סינסינעטי האט אזא באמערקונג, זייער א אינטערעסאנטע, אז די ספרדים האבן נישט געהאט אזא ווארט ווי רעבע אדער רבי פאר א מלמד, ביי זיי ראביי האט געמיינט ווי אין דעם קלאסישן זין ראביי. אבער אז א מלמד הייסט רעבע, דאס איז אן אשכנזישער אידיאם, און ער מאכט א באמערקונג אז ס'איז נישט קיין חידוש וואס אלע אידן האבן כמעט אנגענומען די דאזיגע אידיאמען פון די אשכנזישע אידן, ווייל פופציג פראצענט אידן, מיטגלידער פון די שפאניש-פארטוגעזישע סינאגאגע וואס עקזיסטירט נאך איצט אין ניו יארק, זענען געווען אשכנזישע אידן. מיינען מיינט עס אז פופציג פראצענט אידן האבן גערעדט אידיש, דאס וואס דאס מיינט. און נישט נאר זיי האבן גערעדט אידיש, נאר די גאנצע אידיאמאטיק זייערע האט זיך אריבערגעטראגן צו די ספרדים. עס זענען דא נאך אסאך באווייזן אזעלכע. די באווייזן גייען אזוי ווייט אז נישט נאר פופציג פראצענט אידן, ווען איך זאג אידן מיין איך אי די ספרדישע אי די אשכנזישע, אז פופציג פראצענט האבן גערעדט אידיש, נאר עס לייגט זיך אויך אויפן שכל אז די דאמינירנדיגע שפראך אין אכצנטן יארהונדערט און אויך שפעטער איז געוועזן די אידישע שפראך. די שפראכליכע אסימילאציע איז נישט געגאנגען אזוי שטארק ווי איצט, און אויב יא, האט דער רבי, און דאס דערציילט מארקוס שטענדיג, איז דער רבי וואס האט פריוואט געלערנט מיט אידישע קינדער, האט ער געטייטשט על פי רוב אלס אין אידיש, אויף אידיש. אחוץ דעם, אלעמאל פלעגן צוקומען פרישע עמיגראנטן, און על פי רוב מערער און מערער אשכנזישע, אזוי אז זיי האבן נאך מער צוגעגעבן צו דער צאל און צו דער שטארקייט ווי צו שטארקן די אידישע שפראך. איך וויל אייך דערציילן וועגן א אינטערעסאנטן פאל. געווען א פאסטאר וועלכער האט געהייסן הענרי מעלכיאר מולענבערג. ער פארצייכנט אים, פראפעסאר מארקוס פארצייכנט אים ווי דער, ער איז דער פאטער פון דער לוטעראנישער קירך אין אמעריקע. זיך איינגענומען אין קאפ, אזוי ווי אסאך גוים, אז די ישועה וועט קומען ווען מ'וועט אפשמד'ן דאס ביסעלע אידן וואס זענען דא אין אמעריקע, דאמאלס וועט די וועלט ווערן געראטעוועט. און ער האט געדארפט זיי אפשמד'ן, און די גרינגסטע זאך איז דאך איבערצייגן, ער קען דאך נישט ארומגיין צו אלע אידן זיי איבערצייגן, אבער ער קען פארשפרייטן ליטעראטור וואס זאל איבערצייגן, א איד דארף בלויז דורכליינען א בלעטל און פארטיג. האט ער זיך גענייטיגט אין מיסיאנערן ליטעראטור, געשריבן בריף צו זיינעם א קאלעגע, א חבר, קאלענבערג, פון האלע אוניווערסיטעט אין דייטשלאנד, און יענער פלעגט אים צושטעלן מיסיאנערישע ליטעראטור אין דער אידישער שפראך, געוועזן דאס אין אכצנטן יארהונדערט, אין דער ערשטער העלפט. מילענבערג איז געווען זיכער אז ער קען אפשמד'ן די אידן. דורך א שפראך וואס זיי פארשטייען, און אים האט זיך געדאכט אז די דאמינירנדיגע שפראך איז אידיש. דעריבער האט ער זיך געווענדט צו זיין פריינט קאלענבערגן אז קאלענבערג זאל אים צושטעלן מיסיאנערישע ליטעראטור אין אידיש. דאס זענען אלץ סימנים, קענטיגע סימנים, און מ'קען אט דאס לערנען פון זיי. פארשטייט זיך מיר האבן אויכעט אנדערע סימנים. אין זיבעצן צוועלף צום ביישפיל האבן מיר א סימן פון דזשאן שארפ, דאס איז א קריסטליכער גייסטליכער וועלכער דערציילט אז ער האט געטראפן אין ניו יארק האט ער זיך באקענט מיט אידן, און ער באמערקט אז זיי זיי האבן א אידישע שול און אסאך איידעלע מענטשן פון דער דאזיגער נאציע, פון פוילן, אונגארן, דייטשלאנד און אזוי ווייטער. פוילן, אונגארן, דייטשלאנד און אזוי ווייטער מיינט אז דאס זיינען געוועזן אידיש רעדנדיגע אידן. נאכדעם האבן מיר דאקומענטן פשוט'ע. עס איז זיינען פאראן דאקומענטן, בריוו פון איינעם מאיר דזשאוזעפסאן. די אמעריקאנער היסטאריקער האבן אים ליב, די אמעריקאנער אידישע היסטאריקער ביז איצט האבן אים ליב צו רופן מעניועל דזשאוזעפסאן. כ'ווייס נישט פארוואס מעניועל נישט מאיר. דאס איז דער ערשטער פאל, און ס'דא נאך א פאל, א בריוו פון דזשאונאס פיליפסן, דאס זענען די צוויי פאלן וואס איך ווייס ווען יהודם'שע אידישע היסטאריקער אין אמעריקע האבן דערמאנט די אידישע שפראך, ווען מ'קוקט דורך. זייערע ביכער, די פאבליקעישאנס אוו די אמעריקען דזשואיש היסטאריקעל סאסייעטי, און מען קוקט דורך זייער פארזיכטיג, הייבט מען זיך אן צו חידוש'ן, אלץ קענט איר דארטן געפינען, פון פויגל מילך, פארוואס דערמאנען זיי קיינמאל נישט וואס פאר א לשון האבן גערעדט די אידן? עס קען דאך נישט זיין אז א איד איז אראפ פון דער שיף און ער איז גלייך געווארן א גאנצער אמעריקאנעץ, געווארן א גאנצער גוואלדאוונער ענגלענדער, ס'איז דאך אוממעגליך. מיר אליין ווייסן דאך זייער גוט אז דאס געשעט נישט אזוי. דער פראצעס איז זייער א פאמעליכער. דאָס ביסעלע בידנע ענגליש, װאָס איך האָב זיך אױסגעלערנט, איז מיר אָנגעקומען אױכעט גאַנץ שװער, און כ'האָב עס נישט געמאַכט אין אײן שמע-ישׂראל. האָבן זײ דאָך גערעדט, זײ האָבן דאָך גערעדט צו זײערע קינדער. װאָס האָבן זײ גערעדט צו די קינדער? זײ האָבן גערעדט צו די װײַבער, זײ האָבן גערעדט צו די לאַנדסלײַט, זײ האָבן זיך געקריגט, זײ האָבן געשריבן בריװ, װאָס האָבן זײ גערעדט? קײן היסטאָריקער דערמאָנט עס נישט. אָפּגעװישט. די צוויי בריוו וואס איך דערמאן, דאס הייסט נישט צוויי בריוו ווייל מאיר דזשאזעפסאן האט געלאזן א גאנץ פעקל בריוו, און די בריוו פון דזשאונעס פיליפסאן, זיי זענען די איינציגע וואס זענען געדרוקט אין די יהודים'שע שריפטן. דער איינציגער היסטאריקער וועלכער זאגט אז די משפחה מיני זאגט ער דאס איז געווען א אידישע משפחה, און בערדי

ער דערציילט אז די שעפטאל-משפחה אין דזשארדזשיא, דער זון איז געוועזן איינער פון די רעוואלוציאנערע פירער, פון די וויכטיגסטע פירער אין די רעוואלוציע אין דזשארדזשיא, איז דער טאטע האט געלערנט דעם זון אידיש, דער זון האט געקענט אידיש, זיי זענען געווען דייטשישע אידן גראד, נישט קיין פוילישע אידן, די מיניס זענען געווען א משפחה פון פוילישע אידן, אזוי אז דזשארדזשיא האט גערעדט אידיש, אלע אידן אין דזשארדזשיא אחוץ די עטליכע ספרדישע האבן גערעדט אידיש. און עס איז זייער אינטערעסאנט אז די בריוו וועלכע דער מאיר דזשאזעפסאן האט געשריבן און איבערגעלאזן זענען געשריבן אין אידיש. דא און דארטן ווארפט ער אריין אן ענגליש ווארט זייער זעלטן אבער זייער אויף א טשיקאווען אופן. זיין אידיש איז אביסל ענליך, ס'איז פון אן אנדער קאלאריט, עס איז נישט ווי מען זאגט עס מיט אן אפגלאנץ פון נידערדייטש, אבער עס איז דער קאלאריט פון די זעלבע שפראך ווי גליקל האמעל'ס שפראך. ער אליין איז געקומען פון עווער, און ער שרייבט אז ער קומט פון עווער, יעווער, אין דער פראווינץ אלדענבורג. די בריוו זיינע אידישע די בריוו האט ער געשריבן צו די ברידער גראץ אין פילאדעלפיע די בארימטע גראץ משפחה וואס זענען געוועזן גרויסע סוחרים און געהאלפן אייכעט אין אנטוויקלען אייננעמען די וועסט און שפעטער האבן זיי אייכעט געהאלפן אין אנטוויקלען די קאמערץ און אינדוסטרי אין אמעריקע שרייבט ער צו זיי אין בריוו, ער אליין. דערציילט, ער האט געוואוינט אין רעדינג, פענסילוועניע, און אין איינעם פון די בריוו באצייכנט ער זיך אז ער איז דער קונטרע, א קונטרע שאפקיפער, דאס הייסט א קאנטרי שאפקיפער, אין זיין אידיש איז עס געווען א קונטרע שאפקיפער. די ווייטערדיגע בריוו, דאס זענען דאקומענטן שוין, דאס איז פון. דזשאנאס פיליפס. דזשאנאס פיליפס איז געוועזן א איד וועלכער האט באמת געהייסן פייוול, פון דער שטאט בוזיק, פייוול מבוזיק. איך בין געוועזן שטענדיג אונטערן איינדרוק אז ער איז געווען א פוילישער איד, אבער לעצטנס האב איך באמערקט אז ערגעץ וואו אז ער איז גאר געוועזן א דייטשישער איד, אבער עס מאכט נישט אויס. דער פֿײַװל מבֿוזיק איז געװעזן דער שוחט און דער בודק אין דער שפּאַניש-פּאָרטוגעזישער סינאַגאָגע, און דער חזן האָט געװאָרפֿן אַף אים אַן אױג. דער חזן איז געװעזן דוד מאַטשאַדאָ. דאָס איז די זעלבע משפּחה מאַטשאַדאָ. איר געדענקט, ס'איז געװעזן אַ מאָל אַ פּרעזידענט אין קובאַ מאַטשאַדאָ. ער איז אַנטלאָפֿן צו זײַנע שכנים אין פֿילאַדעלפֿיע. מאַטשאַדאָ משפּחה. דאָס איז משפּחה מאַראַנען. דער חזן איז אויכעט געווען א מאראן, געקומען קיין לאנדאן, אנטלאפן, שפעטער געקומען אהער, געווארן א חזן, געוועזן זייער א פרומער איד, און מאטשאדא האט האט אויב איך מאך נישט קיין טעות איז עס אזוי ווי איך דערצייל אייך, מאטשאדא האט זייער שטארק געוואלט האבן אן איידעם נישט קיין ספרדישן אידן נאר אן אשכנזישן, ער האט אלעמאל חושד געוועזן אז אן א ספרדישער איד איז מן הסתם א מענטש וועלכער. האט געמוזט איבערטרעטן די שוועל פון א קירך. ער וויל אן אמתן אידן וועלכער איז קיינמאל אין א קירך נישט געוועזן. און ער איז געווארן אן איידעם מאטשאדאס, דער פייוול מבוזיק, אדער ווי ער הייסט שוין אין זיין ענגלישן גלגול, דזשאנאס פיליפס. דזשאנאס פיליפס. מאכן דאס קורץ, ער איז דער זיידע. פון מרדכי עמנואל נאא, דער בארימטער נוח וועלכער האט געוואלט גרינדן א אידישן שטאַט לעבן באפעלא. ער איז אויכעט דער זיידע פון דעם קאמאדאר פון דעם אמעריקאנער פלאט יוריא ליווי. זיי זיינען געווען ספרדים אבער זייער זיידע איז געוועזן, איינער פון די זיידעס איז געוועזן אן אשכנזישער איד. פון אים איז געבליבן א בריוו. וואס ער האט אוועקגעשיקט צו א סוחר קיין אמסטערדאם דורך סעינט יוסטאס, ווייל אמעריקע איז דאמאלס געוועזן בלאקאדירט אין צייט פון דער רעוואלוציע, און די ענגלענדער האבן פארכאפט דעם בריוו, די שיף מיט אלע דאקומענטן, איך ווייס נישט וואס זיי האבן געטראכט, נאר איך שטעל זיך פאר אז ווען זיי האבן דערזען אזא בריוו האבן זיי געמיינט אז דאס איז עפעס א קאוד, האבן זיי געמיינט אז דאס איז א סעקרעט עפעס א ספעציעלע שריפט, און איך שטעל זיך פאר און דערפאר האבן זיי דאס געהיט און זיי האבן דאס טאקע אפגעהיט עד היום, דאס ליגט אין די ארכיוון אין ענגלאנד. די בריוו פון דזשאוזעפסאן, זיי שטאמען, דער ערשטער בריוו שטאמט פון זעכצן אַכט און פֿופֿציק, נאך פאר די רעוואלוציע, אַכצן יאר. זיין בריוו שטאמט פון צייט פון די רעוואלוציע, ער אליין איז שפעטער געוועזן א סאלדאט אין די רעוואלוציע דזשאנאס פיליפס. דאס זענען די שפורן, סימנים, אויספירן און דאקומענטן וואס מיר האבן וועגן אידיש אין אמעריקע. אזוי אז די אידישע שפראך אין אמעריקע איז געוועזן די דאמינירנדיגע שפראך, און פארשטייט זיך זי איז געווארן די דאמינירנדיגע שפראך ערשט, נאך טאקע, מערער אין יאר אַכצן איין און אַכציק נאכדעם ווי עס האבן ווען עס זענען אויסגעבראכן די פאגראמען אין רוסלאנד. אבער די אידישע ליטעראטור איז דא אויפגעקומען גאנץ שפעט אין אַכצן זיבעציק צוזאמען מיט דער אידישער פרעסע. און די ערשטע סימנים פון דער אידישער ליטעראטור דערציילט אונז זייער אינטערעסאנטע זאכן וואס מיר האבן פארגעסן. די ערשטע ליטערארישע סימנים, ווי איך האב פריער באמערקט אין אנהייב פון מיין לעקציע, האבן בלויז קולטור היסטארישע באדייטן, נישט קיין קינסטלערישע, אבער מיר לערנען זייער אסאך פון זיי. און איצט וועל איך אייך דערציילן וועגן זיי. פארפאלן, דאס זענען אונזערע אנהייבן, איך שעם זיך דערציילן אבער פארפאלן, דאס זענען זיי. קיין שענערע זאכן קען איך אייך נישט פארקויפן. אבער ווען מען באקענט זיך מיט זיי און מען האט אין זינען די געוואלדיגע אידישע ליטעראטור וואס איז אויסגעוואקסן אויף דעם קאנטינענט, דאמאלסט ערשט באגרייפן מיר וואס מיר האבן אויפגעטאן, אזוי באגרייפן מיר נישט. ווען מען זעט זייערע זאכן וואס זיי האבן געדרוקט די ערשטע פֿופֿצן יאר, ווערט קלאר וואס מיר האבן פאנאנדערגעוויקלט, וואס פאר א געוואלדיגע קינסטלערישע ענערגיע איז געקומען מיט דער גרויסער מאסן עמיגראציע נאך די יארן פון אַכצן איין און אַכציק. די גרויסע קוואנטיטעט האט זיך איבערגעגאסן אין א קוואליטעט.

ווען איך האב געפונען די ערשטע לידער אין א צייטונג וואס האט געהייסן היברו ניוס, העברעא נויעס האט עס געהייסן אין אידיש, איר זעט שוין וואס פאר א צודרייטע קעפ דאס זענען געוועזן, זיי האבן נישט געקענט אנשרייבן העברעאישע נייעס אדער אידישע נייעס, האבן זיי דאס אנגערופן, זיי האבן פשוט גענומען ווייזט אויס. די ענגלישע ווערטער און עס אוועקגעשטעלט מיט אידישע ווערטער און ס'איז לויט זייער נוסח אויסגעקומען העברעא נויעס, זאל זיין העברעא נויעס, דאס איז געווען א פיר שפראכיגע צייטונג, בוכנער האט עס ארויסגעגעבן, די פיר שפראכיגע צייטונג איז געווען אין דייטש, אין ענגליש, אין העברעאיש און אין אידיש. די עטליכע לידער וואס זענען דא אין העברעאיש ווייסט מען אז דאס איז גענומען, דאס איז פון ווייזל און דאס איז פון דעם משכיל פון יענעם, מען ווייס ווייל עס איז אונטערגעשריבן, אבער די אידישע לידער ווייסט מען גארנישט. ווען איך האב געפונען די לידער. און איך האב זיי זייער גוט עקזאמינירט, בין איך געקומען צום שלוס אז דער מקור איז א דייטשישער, א דייטש-אידישער מקור. כ'האב זיך געבראכן דעם קאפ ווי דערוויסט מען זיך, פון וואנעט זיי קומען, ווער האט זיי געשריבן, פארוואס איז נישטא קיין אונטערשריפט, וואס איז דאס? און איך גלויב נישט, פונקט ווי מאדערנע פסיכיאטערס גלויבן נישט אז ס'דא צופעליגע זאכן, גלויב איך נישט אז דאס איז צופאל. אט א די ערשטע ניט שיינע שפורן ווייזן אונז אן אויף א קולטורעלן מצב, אויף א קולטור מצב. דאס איז נישט קיין צופאל. ווייל עס חזר'ט זיך איבער איין ליד, א צווייט ליד, א דריט ליד, א פערט ליד. בין איך אוועק זוכן. איך האב דורכגעבלעטערט אלע דייטשיש אידיש-דייטשישע צייטונגען און זשורנאלן, און איך פלעג אוועקגיין זייער אן אנטוישטער, ווייל אז מען ארבעט אפ וואכן נאכאנאנד און מען זוכט און מען געפינט גארנישט, איז מען אביסל אנטוישט, גארנישט געפונען. האב איך אנגעהויבן זוכן דייטשישע אידן, געלערנטע, ספעציעל אין אידישע עניינים, און איך האב זיי געזאגט אז דאס שטאמט פון א קוואל ארום בדחנים. האט איר געהאט בדחנים אין דעם ניינצנטן יארהונדערט? זאגן זיי, יע, מיר האבן געהאט בדחנים. וואס פאר א לשון האבן זיי גערעדט? זאגט ער, זיי האבן גערעדט אידיש, נאר אז זיי פלעגן דארפן פראווען לצנות פלעגן זיי מישן אידיש מיט דייטש. אבער ווי זיי זאלן נישט מישן דאס אלץ געווען אידיש. אפילו ווען זיי פלעגן רעדן דייטש איז דאס געווען אידיש. נישט נאר צוליב די העברעאישע ווערטער, נישט צוליב מוישלען זיך, נאר דער גאנצער אפגלאנץ, די קאנסטרוקציע. אבער ווייטער בין איך נישט געגאנגען. איך האב געוואוסט אז דאס איז עפעס א פאלקלאר. און עס איז דא א פאלקלאר וואס איז שנעלער נישט קיין ליטעראטור נאר שנעלער סוב-ליטעראטור, אדער אויף די ראנדן פון ליטעראטור. און ס'דא אסאך זאכן וואס איך זוך און קען נישט געפינען האב איך עס אפגעלייגט. איינמאל איז מיר אויסגעקומען זיך אנשלאגן אויף א שפור. אבער איידער איך דערצייל אייך וועגן דעם וויל איך אייך באווייזן די ערשטע לידער ווי זיי זעען אויס. דאס ערשטע ליד הייסט אידישע ראמאנטיק, לכה דודי לקראת כלה, שענסטעס אלער שבת לידער, אויס דעם חזן'ס פראמעס מונדע טענט עס אין יודן טעמפל ווידער, לכה דודי לקראת כלה, קאָם אָ, פֿרײַנט, דעס ברויט אַנטקעגן, ברויט מיינענדיק די דײַטשישע בראַוט, די כלה, ווידערהאָלען דער געמיינדע ליפּען פֿריידיק זיך באַוועגן, און אַזוי גייט די גאַנצע מעשה. אָבער איינער איז זייער טרויעריק, די גאַנצע געמיינדע איז זייער גליקלעך, נאָר עס איז טרויעריק דער יונגער בחור, ער האָט נעבעך אַ צעבראָכן האַרץ. ווייל זיין שיינע כלה, זיין שיינע כלה האט ער פארלארן, דער טאטע דער אכזר האט זי ממש געצוואונגען חתונה צו האבן מיט אן אלטן אידן, זייער א רייכן, און דער אלטער איד איז געוועזן א וואכערניק, און פארשטייט זיך אז ווי נאר און דאס האט אים נאך מער פארדראסן ווי נאר ער האט זי געקויפט שמוק און צאבל פעלץ מאנטילע, דאס הייסט א מאנטל פון סויבל פוטער, ס'כמעט אזוי ווי אין אונזערע מאדערנע צייטן, מיט א מינק קאוט, אמת? און ער טרייסט דעם יונגן מאן, ער טרייסט אים, אבער ווען איר דערמאנט זיך די ערשטע שורות, פילט איר אז דאס איז עפעס די ריטעם פון היינען, און ביי היינען איז דא דער טאן לכה דודי לקראת כלה און פארבינדן לקראת כלה, אבער ביי היינען איז דא די שורה קום געליבטער דיינער הארעט שוין די בראוט, און דא קום או פריינד דער ברויט אנטקעגן, עפעס איז דא היינע. פילט איר אז דאס איז גע'גנב'עט ביי היינען און איר פילט אז דאס איז א פאראדיע, און אויב איר פילט אז דאס איז אפשר א שטיקל פאסקוויל אויף א אידן, אן אכזר, א טאטן וואס צווינגט, פארשטייט זיך ס'איז געווען אזעלכע טאטעס אבער דאס איז נישט כאראקטעריסטיש געוועזן פאר דעם אידישן לעבן צו צווינגען דער טאכטער חתונה האבן מיט א וואכערניק ווייל ער איז רייך. אבער דאס הייסט ראמאנטיק, אידישע ראמאנטיק, און שפעטער קומט אן אנדער ליד. דאס צווייטע ליד דאס צווייטע ליד, וויל איך אייך זאגן אז צוליב דעם דאזיגן צווייטן ליד בין איך אלעמאל דערשלאגן ווען איך דארף רעדן אויף דער טעמע. דארטן איז דא איין שורה, און איך וויל נישט פארלייקענען די שורה, אבער דאס באווייזט דעם מצב. און באלד וועל איך רעדן וועגן דעם מצב. איך וועל באלד רעדן וואס פאר א אידן זיינען דאס געוועזן. וואס פאר זיי האט מען דאס געדארפט דרוקן. עס איז דא א ליד וואס הייסט דער קלוגער מיכאל. שטייט דארטן אזוי אנגעשריבן, אז דער חזן קאפל שלום שילער וואר זייער בעליבט ביים גאנצן קהל, אונד בארג די צערצטליכסטע געפילער פיר זיינען קלוגן זון מיכאל. דען, הייסט עס אים, דעם מיכאָעלן, צאָג ער פֿאָר, ער האָט אים פֿאָרגעצויגן פֿאַר צען נקבֿות. אַז כ'האָב דערזען די שורה איז מיר געוואָרן פֿינצטער אין די אויגן. וואָס איז דאָס, הייסט עס, דעם זון מיכאָעלן האָט ער ליב געהאַט מער ווי צען נק. דאָס וואָרט נקבֿה איז נישט קיין גוט וואָרט, און ער האָט ליב געהאַט דעם זון מער ווי צען נקבֿות, און דאָס איז אין אַ פּיאָנערן-צײַטונג. דאס איז א פיאנערן צייטונג? וואס איז דאס? און און און דאס איז נאך א חזן, א חזן וועלכער איז מיט נקבות, עפעס, וואס איז דאס? וואס איז דאס? איז דאס איז דאס אן אמת? איז דאס א פאראדיע? איז דאס עפעס? אבער אז מען הייבט זיך אן צו באקענען מיט די שפעטערדיגע לידער, מיט א פינף זעקס יאר שפעטער און מיר ווייסן שוין די נעמען זייערע פון די מחברים, זעען מיר אז נאר זיי האבן צו טון, נאר זיי פארמסר'ן אז די אידן, ער איז א פרומער איד אבער ער איז א צבועק, ער גייט אין שול אבער ער איז מחלל שבת, ער טוט דאס אבער ער מיינט נישט דאס, אלץ צביעות און צביעות און צביעות, הייסט עס אז די גאנצע אידישקייט איז דאך געוועזן א א צעשפאלטענע, א צעבראכענע, אן אומגליקליכע. הייסט עס אז דאס שטימט יא מיט די שטימונגען פון יעדער תקופה. אבער פארוואס האט ער אים אזוי ליב געהאט מער ווי צען נקבות? ווייל דער יונגער האטע פיל זשעני. ער האט געהאט א מאסע גיניאליטעט אין זיך, זשעני. ער לערנט שטעכן די מצבות און וואר באשעפטיגט שפעט און פרי. ער האט אים געמאכט פאר א מצבה קריצער. איז איינמאל געקומען דער גלח און געזאגט מיכאל דו ביסט דאך א קלוגער ערקלער מיר. פארוואס הייסט דער בית החיים איירע פארוואס הייסט ער דאס גוטע ארט? האט גענומען דער מיכאל און ער האט אים געגעבן א ענטפער, זאגט ער וואס הייסט? דו אליין זאגט ער האסט דאך דעם ענטפער, פרוביר זיך דו דארטן אוועק לייגן וועסטו זעהן זאגט ער אז דאס עט אויפהערן צו הייסן דאס גוטע ארט. מיכאל, אז מ'האט זיך דערוואוסט וועגן דעם דאזיגן שפאס, איז דער טאטע געווארן אזוי באגייסטערט פאר דעם זשעני, ער רופט אים טאקע זשעני, איך ווערדע אים לאזן שטונדן געבן, זאגט ער, דאמיט ער באלד אם רבי גייט, ער זאל ווערן א רב. איך מוז די פריידע נאך ערלעבן, דאס ער מיר האלט די לייכן-רעדע, דאס הייסט, אז איך מוז נאך דערלעבן אז ער זאל מאכן איבער מיר א הספד. הייסט עס אז דאס איז פאראדיע? אויב דאס איז פאראדיע, שטאמט עס דאך ערגעץ פון א קוואל פון לצנות. זיצענדיג אמאל ביי מיין פריינט און חבר דעם אלטן פילאלאג פראפעסאר יפה, יהודה יפה, איך בין צו אים געקומען, איך פארברענג מיט אים זייער אפט אוונטן ווען איך קען זיך אפרייסן, איך האב זייער זעלטן א פרייען אוונט, כ'האב געארבעט אויף א תחינה, דאכט זיך מיר אז דאס איז די עלטסטע תחינה וואס איך ווייס, א תחינה פון, לויט די וואסער צייכנס איז דאס ארום פופצן זיבעציג, איך האב געהאט די פאטאסטאטן פון דער תחינה און איך האב עס פאנאנדערגעארבעט און איך האב עס איבערגעשריבן, און איך האב עס פאנאנדער געטיילט און איך האב געוואלט עס פאנאנדער נעמען און זען וואס פאר א פאעטישע קוואליטעטן האלט זי, וויילע איך בין איבערצייגט אז תחינות איז זייער הויכע פאעזיע. איך בין איבערצייגט אין דעם און איך ווייס עס ווייל איך האב עס פאנאנדער געטיילט אסאך מאל, און אפשר וועט זיך מיר נאך איינגעבן אמאל דאס אפדרוקן די אלע שטודיעס, אפשר, ווייל איך קען זיי נאך נישט אפדרוקן וויילע איך קען נישט געפינען דעם מקור. עס פעלט מיר א געוויסער מקור, און איין גאט ווייס צי איך וועל דאס געפינען, איז אזוי ווי די פאטאסטאטן האבן נישט באוויזן די לעצטע עטליכע ווערטער אדער האלבע ווערטער, זיי זענען געוועזן אפגעברענטע, די זייטלעך פון די תחינה זענען געווען פארברענט, און אזוי ווי די פאטאסטאטן האב איך געמאכט פון דעם אריגינאל עפעס פיר פינעף בלעטלעך וואס יפה האט געקויפט. ביי איינעם א ספעציאליסט וועלכער פארט ארום און נארט אפ גרויסע געלערנטע און זיי זיינען גליקליך וואס ער נארט זיי אפ, בין איך געקומען צו אים אז ער זאל דעשיפרירן. דאס איז זייער א שווערע ארבעט האבן מיר געארבעט צוזאמען און איך האלט אים פאר דעם גרעסטן קענער פון אלט אידיש און מען דארף געפינען ברעקלעך אותיות אין פריערדיגע ווערטער, כדי זיי צופאסן צו די ווערטער וואס זענען האלב אפגעברענט און אויף אזא אופן אויפשטעלן וואס עס פעלט, און דאס איז זייער אן אנגעשטרענגטע ארבעט, איז שפעטער עפעס אפגעארבעט עטלעכע שעה זאג איך לאמיר אפרוען אביסל, רוען מיר אפ, אבער איך קען דאך אזוי נישט זיצן, ער איז געגאנגען עפעס מאכן טיי, עפעס געבן וויין, איך געדענק נישט וואס, האב איך ארויסגענומען דארטן פון, כ'האב געהאט א פארטפעל ביי זיך, האב איך ארויסגענומען אטא די אלע לידער וואס כ'האב געזוכט, כ'האב יענע טעג געארבעט אויף דעם, און איך לייען. גייט אריין, זאגט ער, וואס איז דאס? וואס האסטו דארט? דערצייל איך אים די מעשה. זאג איך, דו ווייסט, איך האב די ערשטע אידישע לידער אין אמעריקע, אבער איך זאג דיר אז ס'איז א גרויל, און איך איך ווייס אז דאס קומט פון א פאלקלאר, איך ווייס דאס קומט פון א קרייז פון פאראדיעס, פון וויצן, איך ווייס, נאר איך ווייס נישט פון וואנען. זאגט ער, ווייז מיר א קוק טאן. ווייזט ער מיר. ווייז איך עס אים, אז איך האב עס אים באוויזן, זאגט ער, מערקווירדיג, דאס זענען די ערשטע לידער אין אמעריקע? זאג איך, יע. אבער גיב א קוק, זאג איך, דא איז דא זייער א שיין ליד, באמת א שיין ליד, אבער מען זעט אויכעט ערגעצוואו אמעריקאנישן שטייגער לעבן. זאגט ער, וואס הייסט אמעריקאנישן? פון וואנעט ווייסטו אז דאס איז אמעריקאנישן? זאג איך, א זיי, דארט שטייט וועגן פאראיין. זאגט ער, פאראיין? פאראיין קען דאך זיין אין דייטשלאנד אויכעט. זאג איך, ביסט גערעכט. לאמיר הערן דאס ליד. דאס ליד הייסט גוט שבת. דאס איז שוין א פיין ליד, א סענטימענטאל ליד. גוט שבת הייסט דיעס העפֿטכען, דאָס העפֿטעלע. דאַמאָלסט האָב איך זיך נישט געכאַפּט. הײסט עס, אַז ס'איז דאָ אַ העפֿט? אַ העפֿט איז דאָך אַ בראָשורע. איך האָב פֿריִער געמײנט, אַז אַ העפֿט קען זײַן אַ צײַטונג. גוט שבת הײסט דיעס העפֿטכען, דעס שבת איזט עס געװײט. דאָ רוען די געשעפֿטכען בײַ פֿילע אונדזערע לײַט. נאָכן עסן, װען עס געשמעקט האָט, און איר געבענטשט מזום, מזום מיינט מזומן, די קעכין אָפּגעדעקט האָט, אָפּגעדעקט הייסט איז אַראָפּגענומען פון טיש, זעצט אייך אום דעם טיש הערום, און איינער לעזט פאָר עס, לעזט פאָר הייסט עס דאָס העפטכען, די אַנדערע הערן צו, דאַן ווערן אַלע צרות פאַרגעסן זי אים נו. איר ווערדט הערצליך לאַכן און זאגן אים פאראיין עס איז שטות און פוילע זאכן, דאך טראצדעם האט עס חן, און זא זאגע איך אייך לעבע וואל און ווינטש גוט שבת כל ישראל. פרעג איך ביי יאפען ווייסטו אפשר וואס איז דא? אונזערע לויטע שטייט דא אין אין גענדזן פיסלעך ביי פילע אונזערע לייט. פארוואס איז עס אין גענדזן פיסלעך? דאס איז א מין אפלאכן פון אונזערע לייט? זאגט ער אונזערע לייט? די דייטשישע אידן אויף וויפיל איך ווייס פלעגן זאגן אונזערע לייט אזוי ווי מיר זאגן מיר אידן, אונזערע אידעלעך, אונזערע אידן, ביי אונז אידן, איז מיר זאגן דאס און מיר באמערקן נישט אז מיר רעדן אנטיסעמיטישע רייד, אזוי זאגט ער איז די דייטשישע אידן. זאג איך דאס איז א פאקט, כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט וועגן דעם, זאגט ער וואס הייסט א פאקט, דו ווייסט וואס? איך האב עפעס. איך האָב, זאָגט ער, אַזעלכע קליינטשיקע ביכעלעך, און דאָרטן איז עפּעס דאָ וועגן אונדזערע לויטע, לייט. שפּעטער גיט ער מיר אַ פֿרעג, האָסטו געהערט, זאָגט ער, וועגן איציק פֿייטל שטערן? זאָג איך, קיינמאָל נישט געהערט וועגן איציק פֿייטל שטערן, סאָ העלפֿ מיר גאָט, נישט געהערט. זאָג איך, ווער איז איציק פֿייטל שטערן? זאגט ער, איך וועל דיר זאגן דעם אמת, איך האב עס נישט געשטודירט גרינטליך, נאר איך ווייס, זאגט ער, אז ס'איז געווען א איציק פייטל שטערן, און ער, וואס דארף איך מיט דיר רעדן, זאגט ער, איך וועל דיר באווייזן. און אזוי ווי ער האט עפעס איינע פון די סאמע מערקווירדיגסטע ביבליאטעקן וואס א אידישער געלערנטער קען האבן, ברענגט ער מיר ארויס איציק פייטל שטערן'ס ווערק, און שפעטער ברענגט ער מיר ארויס א פאפקע, און אין די פאפקע זענען דא א דרײַ און צוואַנציק בראשורקעלעך, הייב איך אן צו זוכן, זאג איך גזלן, אט איז דאך עס, כ'האב עס געפונען! אבער ווער איז איציק דער שטערן, דער איציק פייטל שטערן? זאגט ער, דאס ווייס איך נישט, נעם זיי אהיים, שטודיר דורך. גענומען אהיים. אויף מארגעדיגן טאג האב איך אויפגערופן מיין חבר דאקטאר יצחק ריבקינדן פון טעאלאגישן סעמינאר, און איך זאג אים דו ווייסט כ'האב געפונען די און די זאך און כ'האב געפונען ביי יאפען דאס און דאס, זאגט ער איך האב אויכעט די קאלעקציע. זאג איך גיב נאר א קוק דו האסט די קאלעקציע און דו דערציילסט מיר קיינמאל נישט, זאגט ער וואנעט זאל איך וויסן אז דו א מאלע וואס זאגט ער ביי אונז איז דא אין טעאלאגישן סעמינאר זאל איך דיר אלץ דערציילן וואס איז דא? פון וואנעט האב איך געוואוסט אז דו זוכסט עס? זאג איך, האב איך דיר געזאגט אז איך זוך די ערשטע ליד? זאגט ער, פון וואנעט האב איך געוואוסט אז דאס האט צו דאס האט א שייכות? אלזא. איציק פייטל שטערן האט אזעלכע ביכער. געדיכטע, פעראבעלן און שנאקעס פאר אננערע לויט. האב איך געמיינט אז ס'איז א טעות, אננערע לויט דארף זיין אונזערע לויט. דאס הייסט פאר אונז, פאר אונזערע אידעלעך. דער צווייטער טייל האט שוין א צוגאב, קנאבליך בליטע, דאס הייסט קנאבל בליטן. שפעטער האט ער א בוך וואס הייסט דער רעקרוט, ע מילי ע, נישט איין, ע מיליטערישע שלאמאסל, פערס טיאטער, דאס הייסט פארן טיאטער, פארן טעאטער.

אז ווען זיי פלעגן רעדן דייטשישע אידן ווי סלענג פלעגן אנשטאט אונדזערע פלעגן זיי זאגן אננערע לויט דער דער ז איז פארלארן געגאנגען. ווער איז דער דאזיקער צאצקע אדער דער דאזיקער מחבר איציק פייטל שטערן? בין איך געגאנגען זוכן זוכן כ'האב געפונען. דאס איז געוועזן איינער פון די גרעסטע, פאסקודנעסטע, פאטאלאגישסטע אנטיסעמיטן. ער איז נישט קיין אנדערער ווי א ריכטער געוועזן, דער ריכטער יאהאן פרידריך זיגמונד פאן האלצשוער, פון זיבעצן זעקס און נײַנציק ביז אַכצן איין און זעכציק האט ער געלעבט, ימח שמו. ער איז א רינגל אין דער גרויסער קעט פאטאלאגישע אנטיסעמיטן ארויף ביז שטרייכערן ביז שטרייכערס שטירמער מיינען מיינט עס אז די אלע זאכן ער האט זיך אויסגעלערנט גוט אידיש דעם דייטשישן אידיש לויט דעם דיאלעקט ווי אידן האבן גערעדט אין זיבעצנטן אכצנטן ניינצנטן יארהונדערט. און ער האט געשריבן ביכער אזעלכע, און דאס איז געווען דער אופן ווי צו פארשפרייטן אנטיסעמיטיזם. אפלאכן. איך בין נישט גרייט צו זאגן אז אידן האבן ביי אים גענומען אטא די אלע פאראדיעס. איך בין אויך נישט גרייט צו זאגן צו ער האט עס גענומען ביי אידן, שנעלער האט ער גענומען ביי אידן און ער האט עס פארוואנדלט אין גיפט. ביי אידן איז עס געוועזן אזוי ווי א גוי זעט א דזשו קאמידיען, און ווי א איד זעט א דזשו קאמידיען. א איד זעט א דזשו קאמידיען זאגט ער איי לאוו איט, ווייל עס דערמאנט אים, ער אידענטיפיצירט זיך דערמיט, עס דערמאנט אים עפעס א געוויסע היימישקייט, ער פילט נישט קיין אנטיסעמיטישן שטאך אין דעם, סיידן אז ער איז א אינטעליגענטער מענטש, א קולטורעלער מענטש און קען עס אינגאנצן נישט פארטראגן. אלזא לאמיר א קוק טאן וואס אידן האבן געטאן מיט דעם דאזיגן מאטעריאל, הגם זיי האבן נישט געהאט אין זינען צו, זיי האבן נישט געהאט אין זייערע מחשבות אנטיסעמיטיזם, אבער ביי זיי איז דאס געווען הומאר, און די דאזיגע בראשורקעלעך האט ארויסגעגעבן איינער

דער עדווארד בלאך איז נישט קיין אנדערער ווי דער שוואגער פון ראביי מאיר ווייס, דער גרינדער פון רעפארמירטן אידנטום אין אמעריקע, און דער בלאך איז נישט קיין אנדערער ווי דער זיידע פון דעם איצטיגן עדווארד בלאק, טערטי וואן וועסט טערטי פירסט סטריט, ניו יארק סיטי. א דזשואיש בוק קאנסערן, אזוי הייסט עס דאכט זיך.

איר ווילט וויסן ווי זיי האבן געהייסן די ביכלעך? איך וועל נישט ליינען אלע, נאר כ'וועל אייך געבן צוויי דריי פינעף נעמען וועט איר זען וואס פאר א סחורה דאס איז. שמאנצעס בעריאנצעס פון נתן טולפענטאל מצה בעקער. דאס איז דער דייטש אידישער הומאר אין אַכצן אַכט און זעכציק, געדענקט, אין אַכצן אַכט און זעכציק. אונזער פרעסע איז ארויס אין אַכצן זיבעציק. חלומות, חלומות, חלומות מיט באקפיש פון פימפעלע גפן מיטן וויינשטאק. אויפגעווערימטע לאקשן פון אברהם אשר. דאס זענען אלץ נעמען פון אזעלכע ביכלעך. גוט שבת פון פייגעלע דער מגיד.

אָט פֿון דעם קװאַל האָט ביכנער גענומען זײַנע ייִדישע ראָמאַנטיק און גוט שבת און די אַלע לידער און ער האָט זײ אָפּגעדרוקט און דערפֿאַר האָט ער זײ אָפּגעדרוקט אָן נעמען און דאָס איז דער אָנהײב פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור אין אַמעריקע אַז אָך און װײ צו אונדז. אָבער נישט אין גאַנצן אַז אָך און װײ צו אונדז, װײַל מיר האָבן דאָ דערגרײכט זײער גרױסע זאַכן. די פראגע שטעלט זיך, פארוואס האט עס ביכנער געטאן? פארוואס? דער ענטפער איז אז ער איז געווען א געשעפטסמאן. ער האט נאך פאר, יארן און יארן פאר אייב קאהאנען, געהאט די פילאסאפיע אז מען דארף צושטעלן דעם פאלק א סחורה. וואס ער וועט קענען פארדייען אדער וואס ער האט ליב, נישט אויפהייבן דאס פאלק נאר אראפלאזן זיך. עס איז זייער אינטערעסאנט אז ער האט געדארפט האבן פראזע זאכן, גרעסערע האט ער שוין נישט געקענט געפינען, גרויסע לאנגע פראזע זאכן. אָט אין דעם, אין די דאָזיקע סעריעס, הגם דאָרטן איז דאָ איין זאַך, וואָס דערמאָנט אַ ביסעלע אָן שלום-עליכמען, אַ מין פֿאָרלויפֿער פֿון אַ מין דײַטשיש-ייִדישער שלום-עליכם, אַ דײַטשישער ייִד, וועלכער פֿאָרט אין מרחקים און באַזוכט וואַרשע, באַזוכט אַנדערע שטעט און דער שרײַבט זײַן ווײַב בריוו. דאָס איז כּמעט, נאָר אויף אַ דײַטשישן סאָלידערן שטייגער, כּמעט אַזוי ווי מנחם-מענדלס בריוו. ווען איך האב דאס געלייענט איז פלעג איך אלעמאל טראכטן וועגן שלום עליכם'ען. אבער אינטערעסאנט איז אז צוויי ווערק זענען אויכעט דא, פראזע ווערק אין די דאזיגע ערשטע שריפטן.

מאס פראדאקשענס האט דידזשיטיזירט און באנייט די רעקארדירונגען. די מוזיק איז פון הענקוס נעצקי. אז איר ווילט הערן נאך רעקארדירונגען פונעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנדט, כאפט א קוק אויף אונזער וועבסייטל אויף דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג. א שיינעם דאנק! You've been listening to a historic recording from the Jewish Public Library in Montreal,